זאגט די הייליגע גמרא אין מסכת שבת דף מ' עמוד ב', האלט מיר אונז צוויי שורות פון אונטן, אמר רב זיירא, האט רב זיירא געזאגט אנא חזיתיה לרב אבהו, כ'האב געזען ווי רב אבהו דשט באמבטי, ווי ער האט געשווימען אין א אמבטי, אמבטי איז א ריזיגע וואנע, און מען קען שווימען דארטן, ולא ידענא אי עקר אי לא עקר, איך ווייס נישט אויב ער האט זיך אויפגעהויבן די פיס אדער האט נישט אויפגעהויבן די פיס. ס'קען זיין ער האט נישט אויפגעהויבן די פיס אזוי ווי מ'שווימט געווענליך, נאר ער האט אזוי געפלאוט, ווי אונז וואלט מען עס אנגערופן געפלאוט, די פיס איז געבליבן גראד, ער האט זיך אפילו אנגערירט די ערד, און ער האט זיך אזוי גערוקט אין די וואסער. פרעגט די גמרא וואס איז זיין שאלה, פשיטא דלא עקר, אוודאי האט ער נישט אויפגעהויבן די פיס שווימען געהעריג, דתניא, ווייל אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, לא ישוט אדם בבריכה מלאה מים, א מענטש טאר נישט שווימען, און אפילו טאמער ס'איז נישט אין א טייך, ס'איז נאר א בריכה, עס איז א גרויסע וואנע פול מיט וואסער און אפילו עומדת בחצר איז רש"י מסביר עס איז נישטא קיין פראבלעם אז עס וועט ווערן ארויסגעשפריצט די וואסער חוץ לד' אמות אף על פי כן טאר מען נישט אויב אזוי אז דו האסט געזען רבי אבהו ווי ער איז געשווימען אוודאי איז עס נישט געווען אז ער האט אויפגעהויבן די פיס וואס דעמאלטס וואלט געווען א פראבלעם ענטפערט די גמרא ס'קען זיין אז ער האט יא אויפגעהויבן די פיס און עס איז נישט דא קיין איסור פון געווענליך שווימען. לא קשיא, ס'איז נישט דא קיין קשיא, הא דלית ליה גידודי, הא דאית ליה גידודי. גיימיר אונז ארויף צו דף מ"א עמוד א'. דאס וואס אונז ווייסט מיר חזל האבן גע'אסר'ט אז מ'טאר נישט שווימען, און לויט אונז האמיר געזעהן אפילו טאמער ס'איז אין די חצר, דאס איז טאמער לית ליה גידודי, איז רש"י מסביר, און ביי די זייט פון די פון די וואסער איז עס פלאך, אזוי ווי ביי די בארטן פון א טייך, איז עס ענליך צו א טייך, ממילא איז עס אסור. מה שאין כן טאמער ס'האט גידודי, דאס איז א זאך, ביי די עק פון די וואסער איז דא א גרויסע זאך אזא אזוי ווי א וואנט, וואס דאס מאכט אז די וואסער איז ענליך צו וואסער וואס איז אין א כלי, איז עס נישט ענליך צו איינער וואס שווימט אין א טייך, ממילא דא קען זיין גייט נישט אן די איסור פון שווימען. שוין זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רב זיירא, נאך א מעשה וואס רב זיירא דערציילט וואס ער האט געהאט געזען א הלכה וואס מען לערנט זיך ארויס, אנא חזיתיה לר' אבהו איך האב געהאט געזען ר' אבהו שהניח ידיו כנגד פניו של מטה, בשעת ער האט זיך אויסגעטון און ער איז זיך געגאנגען וואשן אינעם טייך, איז זיך געגאנגען טובל'ן, אויפן וועג האט ער מיט די הענט האט ער צוגעדעקט פניו של מטה, ולא ידענא אי נגע אי לא נגע, איך ווייס נישט טאמער מיט די הענט האט ער אנגערירט די אבר אדער נישט, פרעגט די גמרא פשיטא דלא נגע, אוודאי האט ער נישט אנגערירט. דתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אין מסכת נדה, ר' אליעזר אומר, כל האוחז באמה ומשתין, יעדער איינער וואס כאפט אן די אבר בשעת ער איז משתין מי רגלים, איז כאילו מביא מבול לעולם, איז אזוי ווי ער ברענגט א מבול לעולם, און די רשי איז מסביר, דאס פארוואס מען רופט עס אן, ער ברענגט א מבול, וויבאלד די מבול איז געקומען אויף די זינד וואס איינער וואס זיי מוציא געווען זרע לבטלה, אויב אזוי אוודאי האט ער עס נישט אנגערירט, ענטפערט די גמרא, אמר אביי עשאוהו כבולשת, ס'קען זיין אז מען האט געמאכט די פאל פון רבי אבהו אזוי ווי די פאל פון בולשת וואס די גמרא גייט יעצט אראפברענגען, וואס מען זעט אז די הלכה טוישט זיך ווען א מענטש איז אין א מצב פון א פחד. דתנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה אין מסכת עבודה זרה, בולשת שנכנסה לעיר, אויב א מחנה סאלדאטן זענען אריין געגאנגען אין די שטאט, און יעדער איינער ווייסט אז ווען סאלדאטן קומען אריין אין די שטאט נעמען זיי איבער די גאנצע שטאט, א בחינה פון מלך פורץ גדר, קיינער קען זיי נישט שטיין אין די וועג. און די שאלה איז אז גויאישע סאלדאטן קומען אריין אין די שטאט, זיי קומען אריין אין געשעפטן, וואס טוט זיך מיט די וויין, ס'איז דא א פראבלעם פון יין נסך. זאגט די משנה, בשעת שלום, אויב בשעת די סאלדאטן איז אריין געקומען אין די שטאט איז געווען שלום, ס'איז געווען פרידן, איז רשי מסביר, ס'רעדט זיך פון די סאלדאטן פון די רעגירונג וואס הערשט אויף דעם שטאט זענען אריין געקומען אין שטאט, אין אזא פאל האבן די סאלדאטן מער צייט, וויבאלד ס'איז נישט אינמיטן א מלחמה, ממילא חביות פתוחות, אויב ס'איז געווען אפענע פעסער, אסורות, ווערט עס אסור ווייל כ'האב מורא אז זיי האבן געטרינקן דערפון. מה שאין כן סתומות, אויב ס'איז געווען פארמאכטע פעסער מותרות דאס איז מותר ווייל דאס האבן זיי נישט צוגערירט. טאמער אבער בשעת מלחמה, טאמער די סאלדאטן זענען אריינגעקומען און עס איז געווען אינמיטן א מלחמה, איז אלו ואלו מותרות, ביידע סארטן פעסער איז מותר, לפי שאין פנאי לנסך, עס איז נישטא קיין צייט פאר דעם, אלמא זעה איך פון דעם, כיוון דבעיתי, די סאלדאטן האבן מורא, מען האלט אינמיטן א מלחמה, זענען מורא'דיג אנגעצויגן, און ווען א מענטש איז אנגעצויגן האט ער נישט קיין צייט צו טון אנדערע זאכן וואס איז נישט וויכטיג פאר די זאך וואס ער איז יעצט נערוועז פון דעם, לא מנסכי זענען זיי נישט מנסך. הכא נמי, די זעלבע זאך דא אויכעט, כיוון דבעית, ווייל רבי אבהו איז געווען אין א מצב פון פחד, פון ציטער, פון אנגעצויגנקייט, לא אתי להרהורי, וועט ער נישט קומען צו א הרהור, וואס דאס זאל צוברענגען א פראבלעם טאמער ער כאפט עס אן. פרעגט די גמרא והכא מאי ביעתותא, וועלכע ביעתותא, וועלכע פחד איז דא? ענטפערט די גמרא, ביעתותא דנהרא, ער שטייט פארנט פון די טייך, און ער קען אריינפאלן, סאו ווען א מענטש איז אין א מצב פון א פחד, איז נישט דא קיין פראבלעם. פרעגט די גמרא, נאך אלץ, לאמיר זאגן ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון א הרהור, איז נאך אלץ דא א פראבלעם, איני, והאמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב, כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה, יעדער איינער וואס דעקט צו די מקום המילה, איז כאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו, אזוי ווי ער לייקנט אין די ברית פון אברהם אבינו ווייל ער ווייזט כאילו ער שעמט זיך מיט די ברית מילה. אויב אזוי, אפילו לאמיר זאגן עס איז נישט דא קיין פראבלעם וואס ס'ווערט דערמאנט אין מסכת נדה, קען אבער זיין א אנדערע פראבלעם פון כופר בבריתו של אברהם אבינו. ענטפערט די גמרא, לא קשיא, הא כי נחית, הא כי סליק, ס'ווענדט זיך. אויב מ'גייט אויפן וועג. צו זיך טובל'ן, צו זיך וואשן אין טייך, וואס דעמאלטס ער איז אויפן וועג צום טייך, ער איז אויסגעדרייט צום טייך, ער איז נישט פארנט פון מענטשן, דעמאלטס איז נישטא קיין פראבלעם פון צניעות, ווייל קיינער, מען זעט דאך אים נישט, דעמאלטס זאג איך אז טאמער ער דעקט עס צו איז דא א פראבלעם פון כופר בבריתו של אברהם אבינו, מה שאין כן אויפן וועג ארויס, כי סליק ווען ער קומט צוריק פונעם טייך, ער איז מער אויסגעדרייט צו מענטשן, וואס דעמאלטס אז ער דעקט עס צו איז עס פשוט אלס צניעות איז עס נישט קיין פראבלעם. זאגט די גמרא, איך זעה דעם מושג ביי א אנדערע פלאץ אויך, כי הא דרבא שחי, רבא ווען ער איז געגאנגען זיך טובל'ען האט ער זיך איינגעבויגן, אלס צניעות האט ער זיך צוגעדעקט, רב זירא זקיף, ער איז געגאנגען. אויפגעהויבענערהייט ווייל ער האט נישט געוואלט ס'זאל אויסקוקן כאילו ער איז כופר בבריתו של אברהם אבינו. אבער רבנן דבי רב אשי, זיי האבן געטון דעם חילוק אזוי ווי אונז האבן יעצט דערמאנט, כי קא נחתי, ווען זיי זענען געגאנגען אויפן וועג צום טייך זקפי זענען זיי געגאנגען שטיידיגערהייט אויפגעהויבענערהייט, אבער כי סלקי ווען זיי זענען ארויסגעקומען זענען געווען אויסגעדרייט צו מענטשן, שחי, דעמאלטס האבן זיי זיך איינגעבויגן, ממילא שטימט זייער גוט דאס וואס ר' אבהו האט צוגעדעקט איז געווען אן אופן וואס ער איז געווען פארנט פון מענטשן, האט ער עס געטון אלס צניעות, און איינמאל מען טוט עס אלס צניעות איז נישט קיין פראבלעם. דערציילט די גמרא א מעשה, רב זירא הוה קא משתמיט מדרב יהודה, רב זירא פלעגט זיך ארויסדרייען פון רב יהודה דבעי למיסק לארעא דישראל, רב זירא האט געוואלט ארויפגיין קיין ארץ ישראל, פון בבל ארויף קיין ארץ ישראל, און ער האט געוואוסט אז זיין רבי רב יהודה האלט נישט פון דעם, דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, איינער וואס גייט ארויף פון בבל קיין ארץ ישראל איז עובר אויף א עשה, שנאמר. ווייל ס'שטייט אין פסוק אין ירמי' בבלה יובאו, מען קומט אן קיין בבל ושמה יהיו עד יום פקדי, ביז דארטן זאל מען בלייבן ביז די אייבערשטער רופט צוריק, איז הגם ס'שטייט ביי די ערשטע בית המקדש, ביי די חורבן פון די ערשטע בית המקדש, האט רב יהודה געהאלטן אז ס'גייט ארויף אויף די צווייטע חורבן בית המקדש אויכעט, אבער רב זירא האט זיך געקריגט, רב זירא האט געהאלטן אז ס'גייט ארויף אויף די כלי המקדש, אזוי ווי רש"י ברענגט אראפ די גמרא מסכת כתובות, סאו רב זירא פאר זיך האט געהאלטן אז ס'איז נישט קיין פראבלעם, און ער האט געוואלט ארויפגיין קיין ארץ ישראל. אבער ער האט געוואוסט זיין רבי האלט נישט דערפון האט ער זיך נישט געוואלט באווייזן פארנט פון זיין רבי און זיין רבי זאל אים זאגן ער זאל נישט גיין. אמר האט אבער ר' זירא געטראכט צו זיך איזיל ואשמע מיניה מילתא לאמיך אבער גיין אריינכאפן הערן עפעס פון אים, איז לכאורה האט ער אין זינען געהאט ער גייט גיין אויף אזא אופן אז זיין רבי זאל אים נישט זען, און ואיתי ואיסק און נאכדעם וועל איך גיין ווייטער. איז אזל איז ער געגאנגען אשכחיה דקאי בי באני האט ער געטראפן זיין רבי ר' יהודה ווי ער איז אין א מרחץ, וקאמר ליה לשמעיה ער האט געהערט ווי ר' יהודה זאגט פאר זיין גבאי פאר זיין שמש, הביאו לי נתר, ברענג מיך אזא זאך וואס מען רייבט זיך די קאפ, לכאורה א מין זייף. נאך האט ער געזאגט הביאו לי מסרק, וואס דאס איז א קעמל, אויך צו נוצן צו קעמען די האר. און האט ער געזאגט נאך זאכן פאר די מענטשן וואס זענען געווען דארטן, פתחו פומייכו, עפנטס אויף ענקער מויל ס'זאל אריינגיין די הבל פון די מרחץ, ואפיקו הבלא, און דאס וועט ארויסשטופן די הבל וואס איז דא אין די גוף, און דאס איז א געזונטע זאך, דאס גייט מען זען באלד די לשון הגמרא הבלא מפיק הבלא, אז אין די גוף איז דא אסאך מאל אנגעזאמעלט שווייס, איז אויב א מענטש גייט און ער שוויצט זיך גוט אן אין א שוויץ און ס'קומט אריין היץ, ער עפנט אויף די מויל ס'גייט אריין די היצקייט, דאס שפייט ארויס פון די קערפער די אנגעזאמעלטע שווייס, דאס איז א געזונטע זאך, אזוי האט ער געזאגט, אזוי האט ער ווידער געזאגט פאר די מענטשן דארטן, נאך האט ער געזאגט ואשתו ממיא דבי באני, ענק זאלן גיין נאכדעם וואס ענק. הייצן זיך אן, ענק וואשן זיך מיט הייסע וואסער, זאלן ענק אויך טרינקן הייסע וואסער, אפילו אזא וואסער וואס מען האט אנגעגרייט צו צו זיך וואשן. פארשטייט זיך איינמאל מען האט זיך געוואשן מיט די וואסער זאל מען עס נישט טרינקן, אבער אפילו טאמער מען האט זיך געהאט אנגעגרייט צו וואשן זאל מען עס טרינקן, וויבאלד ס'איז וויכטיג ווען מען ענדיגט זיך וואשן מען זאל טרינקען אויך הייסע וואסער ווי די גמרא גייט שוין באלד מסביר זיין. איז על כל פנים אזוי האט רבי יהודה געזאגט פאר די מענטשן דארטן אסאך זאכן וואס ס'לוינט זיך צו טון, און רבי זירא האט עס געהערט, אמר האט ער זיך אנגערופן אלמלא באתי אלא לשמוע דבר זה דיי, ס'וואלט ווען געווען גענוג. איז פאר מ'גייט ווייטער איז אינטערעסאנט, אונז האבן געהאט געלערנט אין מסכת ברכות דף כ"ד עמוד ב' האבן מיר אונז געזען, ממש די גמרא פאנגט אן מיט די זעלבע זאך, ר' זירא האט נישט געוואלט גיין צו ר' יהודה, צום סוף איז ער געגאנגען, און דארטן זעט מען אז ער האט געטראפן ר' יהודה געהאלטן אינמיטן דאווענען און ער האט זיך געלערנט עפעס פון הלכות תפילה, זעט זיך אויס אז ער איז צוריק געגאנגען אפאר מאל פאר ער איז ארויף קיין ארץ ישראל. איז על כל פנים זאגט די גמרא, בשלמא הביאו נתר הביאו מסרק מסרק, דאס אז ער האט געבעטן מ'זאל אים ברענגען די זאכן זיך צו רייבן די קאפ, און ער האט עס געזאגט אויף א לשון פון לשון קודש, קא משמע לן, דברים של חול מותר לאומרם בלשון קודש, איך לערן ארויס פון דעם אז אפילו אז ס'איז דברי חול, ער האט עס געזאגט אין לשון קודש, איז נישט קיין פראבלעם, אזוי ווי אונז האבן געהאט אין די פאריגע שיעור אז דברי חול מעג מען זאגן בלשון קודש. וואס ער האט ממשיך געווען.

ענטפערט די גמרא, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אכל ולא שתה, אויב א מענטש האט געגעסן און האט נישט געטרינקן, אכילתו דם. זיין עסן איז בלוט, דאס הייסט זיין עסן העלפט אים נישט אזוי גוט פאר די קערפער, עס איז נישט גוט. וזהו תחילת חולי מעיים, און דאס איז די אנהייב פון א קרענק אין די געדערים, וויבאלד א מענטש פירט זיך נישט אויף ריכטיג צו זיין קערפער. אכל ולא הלך ד' אמות, אויב ער האט געגעסן און איז נישט געגאנגען ד' אמות, איז אכילתו מרקבת, ס'ווערט פארשימלט, וזה תחילת ריח רע, וויבאלד ער מאכט נישט עקסערסייז קומט אויס אז ס'ווערט נישט גוט געפראסעסט, די עסן ווערט נישט גוט געפראסעסט אין די קערפער, און דאס איז תחילת ריח רע וואס ס'קומט ארויס פון די פון די ריח הפה פון די מענטש'ס מויל, נאך א זאך. שטייט אין די ברייתא, הנצרך לנקביו, איינער וואס דארף ארויסגיין, ואכל, שטאטס ארויסגיין עסט ער נאך, דומה לתנור שהסיקוהו על גב אפרו, וואס מען נוצט איבער די זעלבע זעלבע אפר נוצט מען איבער צו הייצן נאכאמאל דאס איז זייער נישט גוט, וזה תחילת ריח זוהמא, די גאנצע קערפער ווערט מזוהם, מען ווערט אנגעשוויצט כסדר. נאך א זאך, רחץ בחמין ולא שתה, אויב מען האט זיך געוואשן אין הייסע וואסער, און ולא שתה מהן, מען האט נישט געטרינקען אביסל הייסע וואסער, דומה לתנור שהסיקוהו מבחוץ, אזוי ווי א תנור וואס מען האט אנגעהייצט פון דרויסן, ולא הסיקוהו מבפנים, ווייל די קערפער גייט אריין אין א בית המרחץ, ער ווערט גוט אנגעשוויצט, ער ווערט גוט געוואשן, אבער מען דארף אויך אריינלייגן הייסע וואסער, טרינקען הייסע וואסער, עס זאל אריינגיין אינעווייניג אין די קערפער, וואס דאס איז די משלים, די רחיצה זאל זיין גוט. רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן. אויב מ'האט זיך געוואשן מיט הייסע וואסער און נאכדעם האט מען זיך נישט אפגעשווענקט מיט קאלטע וואסער, דומה לברזל שהכניסוהו לאור, איז עס ענליך אזוי ווי א אייזן וואס מען האט געלייגט אונטער א פייער, וואס בשעת ווען מען מאכט די די אייזענע כלי, איז וואס אונז רופן אן איירן ווארקס, מען לייגט עס ביי פייער, און דורכדעם שמעלצט מען עס און מען פארעמט עס אויס, און נאכדעם לייגט מען קאלטע וואסער און דאס מאכט עס שטארק, ולא הכניסוהו לצונן, איז טאמער מען לייגט עס נאר ביי די הייסע וואסער און נישט ביי די קאלטע, איז עס נישט גוט, איז נישט גוט. די זעלבע זאך איינער וואס וואשט זיך אפ מיט הייסע וואסער און נאכדעם שווענקט ער זיך נישט אפ מיט קאלטע וואסער איז עס א פראבלעם. רחץ ולא סך אויב מען האט זיך געוואשן ולא סך און מען האט זיך נישט אנגעשמירט מיט אויל אזוי ווי די סדר איז געווען איז דומה למים על גבי חבית וואס ס'גייט נישט אריין געהעריג אינעווייניג וואס דאס איז אויך עס העלפט צו צו די רחיצה איז על כל פנים האט מען געזען אין די ברייתא חלק פון די ברייתא איז געווען אז מען זאל טרינקען נאכדעם וואס מען וואשט זיך אפ מיט הייסע וואסער זאל מען אויך טרינקען און דאס איז געווען די זאך וואס רב יהודה האט געהאט געזאגט און רבי זירא האט עס געהערט. און זאגט די משנה, מוליאר הגרוף, דאס איז א מין כלי וואס מען האט ארויסגענומען די קוילן, זאגט רש"י, דאס איז א מין כלי וואס האט לעבן זיך א כלי קיבול פאר גחלים, איז אויב מען האט עס אויסגעליידיגט פון די גחלים, שותין הימנו בשבת מעג מען טרינקען פון די וואסער אין שבת, אבער אנטיכי וואס דאס איז א אנדערע סארט כלי וואס דאס האט א גרעסערע היץ, איז אף על פי שגרופה, הגם מען האט אויסגעליידיגט די גחלים, אין שותין הימנה קען מען נישט טרינקן פון דעם וויבאלד די היץ איז אזוי שטארק איז עס מוסיף הבל אפילו נאכדעם וואס מען האט ארויס גענומען די גחלים איז היכי דמי מוליאר הגרוף וואס איז דאס תנא מ'האט געלערנט אין די ברייתא וועלכע סארט כלי איז דאס ס'איז א כלי וואס איז מים מבפנים די סארט א כלי וואס די וואסער ליגט אין די כלי וגחלים מבחוץ אביסל אינדרויסן פון די כלי איז דא א ספעציעלע כלי קיבול וואס דארטן לייגט מען אריין די גחלים ס'איז לעבן דעם און ס'גייט און ס'ווארעמט אן די וואסער, און דאס האבן אונז געזען אז טאמער ס'איז גרוף מ'האט ארויסגענומען די גחלים מעג מען יא טרינקן פון דעם אין שבת. איז געשטאנען ווייטער אין די משנה אז אנטיכי איז הארבער און אפילו מ'האט עס גורף געווען טאר מען נישט טרינקן פון דעם. וואס איז אנטיכי? איז רבה אמר בי כירי, וואס דאס איז ענליך צו א כירה וואס אונז האבן געהאט, מ'קען אריינלייגן א טאפ אין דעם, און אין די כירה איז דא א פלאץ ווי מ'האלט די גחלים, און נעבן דעם איז אויך דא א פלאץ ווי מען קען אריינלייגן א כלי קיבול פאר וואסער, איז די סדר איז געווען אז ס'איז געווען זייער א דינע וואנט צווישן די וואסער און די גחלים, ממילא די היץ איז געווען שטערקער, רב נחמן בר יצחק אמר בי דודי, און רש"י איז מסביר אז ס'איז א גרויסע טאפ און אונטער די טאפ מאכט מען צוויי זוימען, צוויי שוליים, און צווישן איינס און די אנדערע לייגט מען אריין גחלים, און ס'האלט עס הייס, און דאס איז אבער אביסל א שוואכערע היץ פון בי כירי. איז די גמרא מסביר, אז מאן דאמר בי דודי, דאס איז די אנטיכי, און אף על פי כן זאגט מען אז ס'איז אסור אין די משנה אפילו מ'האט עס גורף געווען, איז כל שכן בי כירי וואס איז א שטערקערע היץ, אבער מאן דאמר בי כירי, דער וואס איז מסביר אז אנטיכי מיינט א מין סארט כירה, איז אבל בי דודי לא, וויבאלד א שוואכערע היץ איז ענליך צו די מוליאר הגרוף,

לא יתן לתוכו צונן בשביל שיחמו זאל מען נישט אריינלייגן קאלטע וואסער ס'זאל ווערן אנגעהיצט ס'זאל ווערן אויפגעקאכט, אבל נותן הוא לתוכו לתוך הכוס כדי להפשירן, מען מעג אבער יא אריינלייגן וואסער ס'זאל ווערן ווארעם. איז די לשון המשנה זייער שווער צו פארשטיין ממש פשוט פשט די גמרא גייט שוין פרעגן. מאי קאמר, וואס זאגסטו דא? דו זאגסט אז מ'זאל נישט אריינלייגן קאלטע וואסער ס'זאל ווערן הייס, אבער מ'מעג ס'זאל אריינלייגן ס'זאל ווערן נאר ווארעם. וואס איז די חילוק דא פון וואס רעדט מען? אמר רב אדא בר מתנא הכי קאמר, די משנה מיינט צו זאגן אזוי, המיחם שפינה ממנו מים חמים. און ס'רעדט זיך אז מ'נעמט אראפ די מיחם, מ'נעמט אראפ די די כלי נעמט מען אראפ פון די פייער, און מ'ליידיגט עס אויס פון די וואסער וואס ליגט אינעווייניג. לא יתן לתוכו מים מועטים, וויבאלד אויב מען האט יעצט ארויסגענומען די הייסע וואסער קומט אויס אז די כלי איז נאך זייער זייער הייס, און טאמער מען גייט און מען גיסט אריין אביסל וואסער, טאמער ס'איז נאר אביסל וואסער גייט די וואסער ווערן אויפגעקאכט, ממילא לא יתן לתוכו מים מועטים טאר מען נישט אריינלייגן ווייניג וואסער כדי שיחמו ס'זאל ווערן אנגעהיצט ווייל דאס איז מלאכת בישול, אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירם, מען מעג אבער אריינלייגן אסאך וואסער וואס דאס קאכט נישט אויף די וואסער, און מען דארף צולייגן, די משנה ברורה ברענגט אראפ אין סימן שי"ח סעיף י"ב, ברענגט די משנה ברורה בשם די חיי אדם א פשוט'ע זאך, אז ס'רעדט זיך אין א אופן וואס מען לייגט אריין די מים מרובים, די סאך וואסער, די סאך קאלטע וואסער לייגט מען אריין אויף איינמאל, און ווייל מען לייגט עס אריין אויף איינמאל, איז נישט דא קיין טשענס אז ס'זאל ווערן אויפגעקאכט, פארקערט אז ס'קילט גאר אפ די כלי. פרעגט די גמרא, גייען מיר אונז ארויף צו דף מ"א עמוד ב', והלא מצרף, לאמיר זאגן אלס בישול האסטו דיך אן עצה געגעבן, דו לייגסט אריין א סאך וואסער אויף אמאל, אבער ס'דא א אנדערע פראבלעם, און דאס איז א זאך וואס אונז האבן שוין פריער דערמאנט, די סדר פון די בעלי מלאכה ווען זיי מאכן די כלים, איז קודם לייגט מען עס אריין אויף די פייער, און ס'ווערט צולאזט און מ'פארעמט עס אויס און מ'מאכט עס, מ'קאנעקט וואס מ'וויל קאנעקטן, און נאכדעם לייגט מען עס ביי א קאלטע פלאץ, און דאס באפעסטיגט עס, דאס ווערט אנגערופן מצרף. אויב אזוי פרעגט די גמרא, אז דו האסט א כלי וואס איז געווען הייס און דו גייסט נאכדעם אריינגיסן קאלטע וואסער, פארגעס וועגן בישול. האב איך א פראבלעם, ס'קען זיין אז ס'איז געווארן זייער זייער זייער הייס, נאך מער הייס ווי ס'איז געווארן בשעת מ'האט עס געמאכט אריגינעל די כלי, ממילא יעצט ווען דו גייסט עס גיין מאכן קאלט, גייסטו באפעסטיגן די כלי. ענטפערט די גמרא, רבי שמעון היא דאמר דבר שאינו מתכוין מותר, וויבאלד דו לייגסט אריין די וואסער, פשוט דו ווילסט האבן א וואסער אין די כלי, דו מיינסט בכלל נישט צו באפעסטיגן דעם כלי, איי ס'געשענט אויך אז די כלי ווערט באפעסטיגט? דאס גייט מיך נישט אן. ממילא, ווייל דבר שאינו מתכוין איז מותר. און מ'דארף צולייגן, וואס תוספות שמועסט אויס די צווייטע שורה פון די ברייטע שורות, אז ס'רעדט זיך דלא הוה פסיק רישא. ס'רעדט זיך אז ס'נישט קיין פסיק רישא שיכול להיות שלא יצרף. ס'קען זיין ס'גייט נישט ווערן א מצרף. און די בית יוסף איז מסביר דארט אין סימן שי"ח סעיף י"ב, וויבאלד ס'איז לא שכיח אז מ'זאל אויפקאכן די די כלי זאל ווערן נאך מער הייס ווי ווען ס'איז געווען בשעת מ'האט געמאכט די כלי אריגינעל, ווייל כדי צו קענען נאכאמאל באפעסטיגן די כלי דארף מען עס מאכן מער הייס ווי ס'איז געווען אין אנפאנג, און נאכדעם עס מאכן נאכאמאל קאלט, און דאס איז לא שכיח, און ממילא איז עס נישט קיין זיכערע פסיק רישא, ממילא וויבאלד ס'איז נישט קיין פסיק רישא, איז דבר שאינו מתכוין און לויט רבי שמעון איז עס מותר. פרעגט די גמרא מתקיף לה אביי, די לשון שטימט נישט פון די משנה, מידי מיחם שפינה ממנו מים קתני, לויט דיך רעדט זיך די משנה אופן וואס מ'האט עס אראפגענומען פון די פייער אבער מ'האט אויך אויסגעליידיגט די וואסער פון די מיחם. סאו פרעגט ער מידי מיחם שפינה ממנו מים קתני, ס'שטייט די לשון המשנה איז מיחם שפינהו, מ'האט דאס איז אראפגענומען, אזוי קתני, אזוי האמיר אונז געלערנט, אלא אמר אביי האט אביי געזאגט הכי קאמר די משנה זאגט אזוי, המיחם שפינהו, מ'האט אראפגענומען די מיחם פון די פון די פייער, און ס'ליגט נאך וואסער אינעווייניג, ויש בו מים חמין, דעמאלט זאגט די משנה, לא יתן לתוכו מים מועטים בשביל שיחומו, מען טאר נישט אריינגיסן ווייניג וואסער, וויבאלד טאמער דו גיסט אריין ווייניג וואסער, און ס'איז דא הייסע וואסער אינעווייניג גייט עס ווערן אויפגעקאכט, אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירם, מען מעג אריינגיסן אסאך קאלטע וואסער אויף איין מאל, וואס דאס גייט עס מאכן ווארעם, ס'הייסט לוילעך, און דאס גייט אפקילן די וואסער, פארקערט, ס'גייט אפילו אפקילן די וואסער וואס איז דא דארטן אינעווייניג. און ער איז ממשיך, וואס גייט אויסקומען לויט דעם, אבער מיחם שפינה ממנו מים, אויב מ'האט ארויסגענומען די וואסער פון די מיחם, לויט די מהלך וואס אונז האבן געלערנט אין די משנה, אז די משנה רעדט זיך דווקא ווען מ'האט עס אראפגענומען פון די פייער, ס'ליגט נאך די וואסער אינעווייניג, טאמער אבער מ'האט ארויסגענומען די וואסער פון די מיחם, לא יתן לתוכו מים כל עיקר, בכלל נישט, טאמער עס איז ווייניג וואסער, קאלטע וואסער, טאר מען דאך נישט ווייל ס'איז מבשל, און אפילו ווען עס איז אסאך וואסער מפני שמצרף איז דא א פראבלעם, דו באפעסטיגסט די כלי עס איז מצרף, און ורבי יודא היא דאמר, דבר שאינו מתכוין מותר. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב האט רב געזאגט לא שנו ס'איז נישט געזאגט געווארן אונזער משנה די פראבלעם אריינצולייגן וואסער אלא להפשיר די איינציגסטע פראבלעם איז טאמער די לייגסט אריין וואסער להפשיר עס צו מאכן לוילעך אבל לצרף טאמער די לייגסט אריין וואסער א אופן וואס די ביסט עס מצרף די מיחם איז ליידיג די לייגסט אריין קאלטע וואסער אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון מבשל דא פראבלעם פון מצרף איז עס אסור ווייל ער גייט ווי רבי יודא, ושמואל אמר אפילו לצרף נמי מותר, פרעגט די גמרא לצרף לכתחילה מי שרי? אפילו לויט, אונז האבן פריער געזעהן לויט רבי שמעון איז מותר טאמער די לייגסט אריין די וואסער ווייל די ווילסט אריין לייגן וואסער, און גראדע געשענט אויך א מצרף ס'איז דבר שאינו מתכוין, אבער די לשון פון שמואל יעצט איז לצרף ער טוט עס לצרף דאס אוודאי טאר מען נישט, אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רב לא שנו איז נישט געזאגט געווארן אלא שיעור להפשיר, מען לייגט אריין אזויפיל וואסער וואס איז גענוג ס'זאל מאכן ווארעם, נישט קאלט נישט הייס, אבער ס'איז נישט קיין מבשל ס'איז אויך נישט קיין מצרף, אבל שיעור לצרף טאמער די לייגסט אריין אזויפיל וואסער, וואס איז מצרף איז אסור. שמואל אמר אפילו שיעור לצרף מותר, טאמער דו לייגסט עס אריין נישט וועגן דו ווילסט עס מצרף זיין, נאר עס איז א דבר שאינו מתכוון, וויבאלד שמואל פסק'נט אזוי ווי רבי שמעון אז דבר שאינו מתכוון איז מותר, גיי מיר אונז ארויף צו דף מ"ב עמוד א', פרעגט די גמרא למימרא דשמואל כרבי שמעון סבירא ליה, אז שמואל האלט אזוי ווי רבי שמעון אז דבר שאינו מתכוון מותר, פרעגט די גמרא ואמר שמואל, שמואל האט דאך געזאגט, מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים, מען מעג אויסלעשן א מתכת, א גחלת של מתכת, זאגט רש"י אין א אופן וואס ס'איז נישטא קיין כיבוי מן התורה, בשביל שלא יזוקו בה רבים, כדי מענטשן זאלן נישט געשעדיגט ווערן, איז די גאנצע איסור איז נאר דרבנן, אין א פאל וואס איז דא היזק לרבים האבן חז"ל נישט גוזר געווען אויף א שבות. אבל לא גחלת של עץ, טאמער עס איז דא א גחלת פון האלץ, וואס דאס איז א איסור דאורייתא, ממילא טאר מען עס נישט טון. פרעגט די גמרא ואי סלקא דעתך סבר לה כר' שמעון, טאמער ס'איז אמת דאס וואס דו האסט געזאגט אז שמואל האלט ווי ר' שמעון דבר שאינו מתכוון מותר, אויב אזוי וואלט אפילו ביי האלץ געדארפט זיין מותר וויבאלד לויט ר' שמעון וואס ר' שמעון האלט אז מלאכה שאין צריכה לגופה איז מותר איז דאך איז נישט דא קיין איסור דאורייתא אפילו טאמער מ'לעשט עס אויס פון עץ וויבאלד דו ווילסט עס נישט אויסלעשן פאר די אויסלעשן דו ווילסט נאר עס זאל נישט שעדיגן אנדערע מענטשן איז טאמער ער פסקנט ווי ר' שמעון אזוי ווי בדבר שאינו מתכוון, לכאורה פסק'נט ער אויך ביי מלאכה שאין צריכה לגופה אזוי ווי ר' שמעון, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט די זעלבע זאך, בדבר שאינו מתכוון, סבר לה כר' שמעון, מלאכה שאין צריכה לגופה, סבר לה כר' יודא. און דא איז א דבר שמתכוון, וויבאלד ער האט אינזין צו טוען דאס וואס ער טוט, נאר עס איז אין צריכה לגופה, אין אזא פאל האלט ער ווי ר' יודא אז ס'איז יא אסור. אמר רבינא האט רבינא געזאגט הילכך וועגן דעם, וויבאלד אונז האמיר געזעהן א זאך וואס איז א דרבנן במקום היזק האבן זיי נישט גוזר געווען, ממילא קוץ ברשות הרבים, אויב איינער האט א קוץ א שטיקעלע האלצל אין ברשות הרבים איז מוליכו פחות פחות מד' אמות, דארף ער עס טראגן ווייניגער ווייניגער פון ד' אמות ביז ער קומט אן צו די צידי רשות הרבים וואס דארטן מעג מען עס שוין מטלטל זיין, מה שאין כן ביי כרמלית וואס די גאנצע איסור פון טלטול איז דאך נאר א דרבנן, ממילא אפילו טובא קען ער עס טראגן אויף איינמאל אויכעט. וויבאלד אונז האמער געזעהן אז במקום היזק האבן די רבנן נישט גוזר געווען א שבות, איז כרמלית ס'איז א שבות קען מען עס טראגן אפילו אסאך אויכעט אוועקצונעמען א היזק פון אנדערע מענטשן.